וואס איך געדענק, זכרונות פון אסיפ דימאוו, געלייענט פון סיליא סערלען, ערשטער באנד, צווייטער טייל, המשך פון קאפיטל אַכט. איך קען שוין אט דעם טרויער. איך האב איבערגעלעבט דעם זעלבן געפיל ווען איך האב זיך דערוואוסט אז איך בין געווארן א סטודענט, און נאך פריער ווען דארא באראקס, די זיבעצן יאריגע טאכטער פון דעם יוועליר באראקס, האָט מיר אַ קוש געטאָן, און טרוימיק האָט געשײַנט די ביאַליסטאָקער ווײַס-רוסישע לבֿנה, און דער בעז האָט געשמעקט אין דער נאַכט. איצט איז דאָ די לופֿט, און מײַן האַרץ איז ווידער אָנגעפֿילט מיט שמעקעדיקן גליק. מען קאָן זײַן אַליין מיט אַן אומגליק, עס איז אָבער שווער צו פֿאַרבלײַבן אַליין מיט אַ גליק. עמעצער דאַרף באַפֿרײַען דעם מענטש. פון דער שווערער לאסט צו זיין פנים אל פנים מיט זיין מזל. איך האב באשלאסן צו גיין צו מיינע קוזינס די שטעמבערס און זיי דערציילן וואס מיט מיר איז געשען. און דאס דארף געטון ווערן וואס גיכער. ווי אזוי גיכער? גאנץ איינפאך, מען נעמט אן איזוואשטשיק און מען פארט, איך בין דאך איצט א גביר! איך קאן פארן מיט פֿינף איזוואשטשיקעס אויב איך וויל, א גרויסע זאך. און באלד האט ליטייני פראספעקט און דערנאך נעווסקי געקאנט זעהן א יונגן סטודענט מיט א האלב צוריסענע צייטונג אין די האנט וואס זיצט אויף דער דראשקע צוזאמען מיט זיין מזל. דעם מזל האט מען ניט געקאנט זעהן אזוי דייטליך ווי דעם סטודענט אליין, אבער מען האט דאך געקאנט פארשטיין אז ער מוז ערגעץ דא זיין, ווייל אזוי מיר ניט, דיר ניט, וועט דאך א סטודענט ניט פארן פון איין עק שטאט צו דער אנדערע. און נישט אנדערש אז ער האט עפעס געוואונען א פרייז אין א ליטערארישן קאנקורס. איך האב געטראכט וועגן מיין דערציילונג. קינדערלעך, זי איז ווערד דעם פרייז! וואס פאר אן אריגינעלער איינפאל דאס איז, סטודענטן וואוינען אין א קליינער זעמליאנקע וואו מען האלט ווינטער קאטשענעס קרויט, דארט לערנען זיי זיך, דארט עסן זיי און שלאפן, און דארט שפילט זיך אפ א שטיקל ליבע אויך. דאס איז דער אמת אליין, א שטיקל לעבן קונציג באשריבן, די ריכטער האבן עס באלד דערפילט. איז ניט צוויי הונדערט פֿינף און זיבעציק רובל פֿאַר אַזאַ זעלטן געלונגענע דערציילונג אַ ביסל ווייניק? ביי די שטעמבערס זענען אַלע געשלאָפֿן ווען איך בין אָנגעקומען. איך האָב געדאַרפֿט וואַרטן ביז מען האָט מיר אָפּגעגעבן מזל-טובֿ. אַ פּאָר שעה שפּעטער בין איך שוין געווען אין קאַנטאָר פֿון די וועדאָמאָסטי. די יונגעלייט אין קאַנטאָר האָבן געקוקט אויף מיר ווי אויף אַ וווּנדער. איינער האט מיר געזאגט אז גאספאדין פראפער, דער ארויסגעבער פון דער צייטונג, וויל פערזענליך רעדן מיט די געווינער. ער האט מיך אריינגעפירט אין אן אנדער צימער, דארט איז שוין געזעסן א הויכע אלטע פרוי מיט שניי-ווייסע האר און אן אויסגעמוטשעטן פנים. זי האט געקוקט אויף מיר, איך האב געקוקט אויף איר, אבער גערעדט האבן מיר ניט. אינגיכן האָט זיך באַװיזן אין צימער אַ זעהר טשיקאַװער מענטשל. דער ערשטער אײנדרוק איז געװען, אַז דאָס מענטשל איז געמאַכט אומישנע. עס איז עפּעס מיט אים ניט װי עס באַדאַרף צו זײן. די געדיכטע טונקל-ברױנע, דראָבנע, געקרײַזלטע האָר זענען געװען װי ניט מענטשלעכע, ניט לעבעדיקע האָר. דאָס מענטשעלע האָט זײ ערגעץ געבאָרגט און אזוי איז אויך געווען דער איינדרוק פון דער געדיכטער ברוינער קורצער בארד, וועלכע איז געווען צוזאמענגעשטוקעוועט פון געבארגטע און צוגעקלעבטע שטיקלעך. עס פארשטייט זיך אז דאס זענען געווען זיינע אייגענע האר און אייגענע בארד. די וואנצעס פון דעם זעלבן שמוציג-ברוינעם קאליר האבן באדעקט די מויל, וואס איז געווען אויסגעדרייט אן א זייט. די ציין זענען געווען אויך אזוי ווי ארויסגענומען פון פארשיידענע מיילער. איין צאן אהער, דער צווייטער אהין, איינער א לאנגער, דער צווייטער א קליינער, געלער, אפגעביסענער, און אינמיטן פון דעם דאזיקן דארן אומישנע פנים האבן געשיינט העלע בלויע קלוגע און נייגעריגע אויגן, א שטעמפל פון טראגישער דערשראקנקייט פֿון אַן אינערלעכער טיפֿער צעטומלטקייט איז געלעגן אויפֿן גאַנצן מענטשל. עס איז געווען שווער צו זאָגן ווי אַלט ער איז. די באַוועגונגען זײַנע זענען געווען יונגע, זײַן באַהאַלטענע טראַגישקייט, אַלט, זײַנע אײַנגעפֿאַלענע בעקלעך באַדעקט מיט אַ פּאַרמעט-ענלעכע הויט מיט רויטע פֿלעקן. ער איז געווען פֿון מיטעלן וווּקס, אָנגעטאָן גוט, אָבער אָפּגעלאָזן און ניט אַקוראַט אין דער דאַרער, שמאָלער הענטל זײַנער האָט ער געהאַלטן אַ פֿעדער. אַז ער איז אַ ייִד האָב איך גלײַך דערזען, כאָטש ייִדן מיט אַזאַ אױסזען איז מיר ניט אױסגעקומען צו טרעפֿן. דער מענטש האָט געמאַכט אַ פּאָר אומישנע, צעשטרײטע טריט, אַזױ װי ער װאָלט עפּעס געזוכט, און דערבײַ געװאָרפֿן אױף מיר נײַגעריקע בליקן. איך האָב פֿאַרשטאַנען, אז די יונגעלייט פון קאנטאר האבן אים דערציילט וועגן מיר, און ער איז אריינגעשפרונגען, ווייל ער איז געשפרונגען מיר צו זען. מסתמא איז ער געווען איינער פון די מיטארבעטער פון דער צייטונג. ער איז צוגעקומען צו מיר נענטער און געזאגט, גייט ניט אוועק, איידער איר זעט זיך מיט מיר. מיין נאמען איז בורדעס. און ארויסגעשפרונגען, ארויסגעטאנצט, ארויסגעכאפט זיך פון צימער. גאספאדין פראפער בעט אייך צו זיך האב איך דערהערט א שטימע פון הינטער א שיינעם רייכן שרייבטיש האט זיך אויפגעהויבן א מאן פון א יאר פֿינף און פֿערציק מיט שווארצע וואנצעס א בלישטענדיקן פליך און אן אויסגעבויגענע פאפוגיישע נאז רוסיש האט ער גערעדט זיכער בעסער ווי מיין באבושקא אבער זי איז דאך ניט געשטאנען אין שפיץ פון א גרויסער רוסישער צייטונג און ניט געזאָרגט זיך צו שאַפֿן נײַע רוסישע שרײַבער. ניט נאָר האָט ער פֿאַרדרײט די װערטער, נאָר די גאַנצע פֿראַזע זײַנע איז געװען אָפֿט מאָל אַזױ קאָמיש געבױט, אַז דער צוהערער האָט זיך געװוּנדערט, פֿון װאַנען נעמט זיך דאָס אַזאַ קאָמפּאָט? װי זאָל איך ער זאָגן צו דעם? האָט ער אָנגעהױבן. איך בין זייער צופרידן וואס איך קען העלפן א יונגנמאן אזוי צו זאגן מאכן א קאריערע דורך מיין צייטונג. אזוי אומגעפער האט געקלונגען זיין באגריסונג אויף דער שפראך פון פושקין און טורגעניוו. אבער געמיינט האט ער גוט. איך האב אויך געזאגט א פאר דאנקווערטער און ער איז געווען צופרידן. אוי, עס איז געווען ניט קיין גרינגע זאך אויסצוגעפינען אין דעם צוגעשיקטן בארג פאפיר

זענען פאראן ניט מער ווי צוויי וואס האבן שוין א נאמען, די איבעריגע שרייבער זענען גאר אומבאקאנטע יונגעלייט. דארט אין ווארט-צימער זיצט אן אלטע דאמע, האב איך זיך אפגערופן. האט דאס איר זון אדער אייניקל באקומען דעם פרייז? ניין, האט פראפער געענטפערט, דאס האט זי אליין. זי איז געווארן אזוי אויפגערעגט פון דעם אז זי האט באקומען א הארץ אטאק און איצט זיצט זי און רוט. און ער האט פארענדיגט, איך בין זייער צופרידן וואס ווי ווייט עס גייט, ווי זאל איך אייך זאגן צו דעם קען איך מאכן מענטשן גליקליך. מיר האבן זיך צורעדט, ער האט געוואלט וויסן ווער איך בין און וואס איך טו, ווען ער האט דערהערט אז איך בין דער סעקרעטאר פון טעאטער און קונסט, האט ער אנגעקלונגען, רופט אריין אלעקסאנדער אלעקסייעוויטשן. האט ער געזאגט צו דעם אריינגעקומענעם דינער. א מאמענט שפעטער האט זיך געיאוועט א העכערער, דארער מאן, מיט שמאלע פירקאנטיגע פלייצעס, מיט לאנגע שווארצע האר, קליינע שווארצע וואנצעלעך און א קליין שיטער בערדל. זיינע אויגן זענען געווען באדעקט מיט שווארצע ברילן. אנגעטון איז ער געווען אין א לאנגן שווארצן ראק. ער האט געמאכט דעם איינדרוק פון א מאנאך אין וועלטליכע קליידער. פראפער האט אים פארגעשטעלט. דאס איז איזמאילאוו, דער הויפט פון אונזער ליטעראטור און טעאטער אפטיילונג. ער איז געווען איינער פון די ריכטער און האט געלייענט אייער ערציילונג. ווי זאל איך אייך זאגן צו דעם? איזמאילאוון האב איך שוין געזען פון ווייטן אין די טעאטערס אויף ערשטע פארשטעלונגען און געוואוסט אז ער איז דער קריטיקער פון בירזשעוויא וויעדאמאסטי. ער האט ער האט מיך שטענדיג געשראקן מיט זיין שווארצן אויסזען און באזונדערס מיט די שווארצע גלעזער זיינע. איזמאילאוו האט געזאגט אז ער האט געליינט מיינע ארטיקלען אין טעאטער און קונסט און איז צופרידן וואס איך האב באקומען דעם פרייז.

און אויפגעהויבן זיינע פירקאנטיגע פלייצעס נאך העכער. אלזא האט פראפער ווייטער גערעדט צו מיר, איר זייט אנגאזשירט צו שרייבן אין מיין צייטונג אויף א פעסטן געהאלט, איר וועט זיין איזמאילאוו'ס אסיסטענט, חוץ דעם וועט איר אויך שרייבן פעליעטאנען און ערציילונגען. איך האב זיך טיף פארנייגט, אויף דעם האב איך זיך שוין גארניט געריכט.

צו וואס ער האט געדארפט אריינקנאקן א נון אין סאמע מיטן פון מיין נאמען קען איך זיך ניט דערקלערן, נאר אזוי איז עס שוין פארבליבן. זעכצן יאר כסדר האב איך אפגעארבעט אין בירזשעוויא וויעדאמאסטי, עטליכע טויזנט מאל איז מיין אונטערשריפט דערשינען אויף די זייטן פון דער דאזיקער צייטונג, צענדליקער מאל בין איך געווען זיין גאסט אין זיין שיינער הויז, מיר זענען געווארן גוטע פריינד. און מיר האבן זיך צעקושט ווען מיר האבן זיך געטראפן נאך א לאנגע שיידונג, און דאך בין איך געווען און געבליבן דימנאוו, ווי זאל איך אייך דאס זאגן צו דעם? מיין נייער פריינט איזמאילאוו האט מיך אריינגעפירט אין דעם צימער פון יעראנים יעראנימאוויטש יאסינסקי, דעם הויפט רעדאקטאר פון דער צייטונג.

ער וועט זיך שוין אננעמען, ער מוז ברענגען שוץ, ארדענונג, יושר. יאסינסקי האט טאקע אמאל אריינגעמישט זיך אין געשעענישן אויף דער פראווינץ, אבער געטאן האט ער דאס אין א לייכטער און אומשולדיגער פארעם. דאס אליין אבער איז שוין געווען גענוג, און די פראווינץ האט געשעצט זיין פען און זיין אריינמישן זיך אין אירע קריוודעס. די אידן אין האמעל און באברויסק האבן געשאקלט מיט די קעפ און גערעדט. נעזאוויסימי, א קלייניגקייט? האט איר געליינט ווי ער האט נעכטן דערלאנגט דעם פריסטאפ פון קרעמענטשוק? פארשטייט זיך מען דארף וויסן ווי צו לייענען זיינע ארטיקלען, מען דארף פארשטיין וואס ער זאגט צווישן די שורות. איך האב דערזען דעם צווישן די שורות שרייבער, אזא ריז האב איך נאך ניט געזען, סיידן אין א צירק. יאַסינסקי איז געווען מיט צוויי קעפּ העכער פֿון יעדן איינעם אַרום אים. ער האָט געהאַט אַ לאַנגע, האַלב-גרויע, האַלב-טונקעלע באָרד, זאַלץ און פֿעפֿער, ווי מע רופֿט עס, וואָס האָט באַדעקט זיין מעכטיקע ברוסט כּמעט ווי ביז צו דער העלפֿט. זיינע האָר זיינען געווען לאַנג, צעקעמט אין מיטן. אַ זעלטן אויפֿפֿאַלנדע דערשיינונג איז דאָס געווען, אָבער מיט וואָס פֿאַר אַ לייכטקייט און גראַציע ער האט געטראגן זיין ריזיגן גוף, זיין שטימע איז געווען א שטילע, א גלאטע, אזוי ווי ער וואלט מורא געהאט אפצושרעקן מענטשן מיט זיין גרויס. יאסינסקי איז געווען זייער טאלאנטפול ווי א בעלעטריסט, ער האט געהאט א שארף אויג, א בליץ קלארן סטיל, אנגעהויבן זיין קאריער האט יאסינסקי גאר גרויס, אבער א נאמען צווישן די פראגרעסיווע שרייבער האט ער געהאט ניט קיין גוטן, ווייל ער האט זיך ווייניג געזארגט וועגן די ליידן פון דעם מוזשיק, און נאך ווייניגער באגריסט די צוקונפטיגע רוסישע רעוואלוציע וועלכע דארף אט אט קומען. ער האט געענדיגט די פעטערבורגער קונסט אקאדעמיע און איז געווען א טאלאנטפולער מאלער. מיר האבן אנגעהויבן רעדן וועגן מיין צוקונפטיגער ארבעט אין דער רעדאקציע. גוט, זייער גוט, האט יאסינסקי א שאקל געטאן מיט'ן קאפ. זיין גרויסע בארד האט זיך א גליטש געטאן אויף א זייט, און איך האב דערזען אז ער טראגט ניט קיין קאלנער און קיין שניפס. די בארד און די לאנגע האר באדעקן זיין האלז אזוי געדיכט, אז ער דארף שוין קיין אנדער זאך ניט האבן. אייער ארבעט ביי אונז וועט זיך אנהייבן ניט פריער ווי אין הארבסט, ווען מיר וועלן זיך איבערקלייבן אין אונזער נייער וואוינונג. פראפער בויט איצט אן אייגן הויז פאר דער צייטונג און פאר דער דרוקעריי. איין זאך מוז איך אייך זאגן, איר האט מזל. מזל! האב איך דערהערט הינטער זיך א קוויטשנדיקע שטימע. רעדט ניט וועגן מזל, יעראנים יעראנימאוויטש! רעדט וועגן דעם ייִדישן גאָט, דער ייִדישער גאָט האָט אים אַ קוש געטאָן אין שטערן. דאָס האָט גערעדט דער טשיקאַווער מענטשל, וועלכער איז פֿריִער אַרײַנגעלאָפֿן אין וואַרטצימער, בורדעס, ווי ער האָט זיך פֿאָרגעשטעלט. ער האָט געקוקט אויף מיר, און אַ צופֿרידענער שמייכל האָט זיך צעגאָסן איבער זײַן פּנים. ווער איז ער? האָב איך געפֿרעגט יאַסינסקין, ווען ער איז אַרויס פֿון צימער. אונדזער פּאָליטיקער. ער שרייבט לייטארטיקלען אויף פאליטישע טעמעס, ער קען אלע אייראפעאישע שפראכן, האט א סך ארומגערייזט, ער איז א זייער פעאיגער און נוצליכער זשורנאליסט. רעדט ער שטענדיג אזוי שיין וועגן אידישקייט? יאסינסקי האט געמאכט א כיטרן פנים, זיינע קלוגע שמאלע אויגן זענען געווארן נאך שמעלער, זיין בארד האט אויפגעלעבט און אנגעהויבן זיך גליטשן איבער זיין ברוסט אהין און אהער. ער האָט געלאַכט. בורדעס איז אַ קריסט, אַ פּראַוואָסלאַוונער, אַ געשמדטער, פֿאַרשטייט זיך. נו, וויל ער אונדז אַלעמען מאַכן פֿאַר ייִדן? דער כּישופֿדיקער טאָג האָט זיך פֿאַרענדיקט. איך האָב באַקומען אַ רײַכן מאַטעריאַל נאָכצודענקען אויף מאָנאַטן. איין זאַך איז געוואָרן קלאָר פֿאַר מיר, איך דאַרף ניט זאָרגן וועגן געלט. איך בין אויך אויף דעם וועג צו מאכן א ליטערארישע און זשורנאליסטישע קאריערע. איך האב זיך געשאפן גוטע פריינט, באציאונגען, איך מוז באקומען מיין דיפלאם, מיין רעכט צו וואוינען אין פעטערבורג, אין גאנץ רוסלאנד, אן דעם וואס טויגן מיר אלע פראפערס און קוגעלס? דער פרילינג האט זיך דערנענטערט, באלד וועלן זיך אנהייבן די איבערגאנג עקזאמענעס. איך בין געווען מיט זיי מער אדער ווייניגער זיכער און זיך געפילט גוט צוגעגרייט. דא האט פלוצלונג פאסירט עפעס וואס האט איבערגעקערט אלע מיינע וויסנשאפטליכע פלענער. איינמאל אריינקומענדיג אין אונזער סטודענטישער טשיטאלקע, לייענצימער, האָב איך דאָרט געפֿונען מײַנע קאָלעגן אין אַ גרויסער אויפֿרעגונג. וואָס האָט פּאַסירט? מען האָט מיר אָנגעוויזן אויף אַ צעטל, וואָס איז געהאָנגען אויף דער וואַנט, לייענט, וועט איר וויסן. דאָס צעטל איז געווען אָפּגעדרוקט אויף אַ מימעאָגראַף, ווי די אומלעגאַלע בראָשורן און ליסטאָווקעס זײַנען געווען געדרוקט,

האט מען וועטראווען אריבערגעפירט אין א קאמער וואס איז געווען מער באקוועם פאר אים, ניט פאר איר. דאס אומגליקליכע מיידל האט פארשטאנען וואס דאס מיינט. ביינאכט האט זי אויסגעגאסן אויף איר בעט דעם קעראסין פון לאמפ וואס איז געהאנגען אין איר קאמער, האט זיך אנידערגעלייגט אין בעט און זיך אונטערגעצונדן. זי האט זיך פארברענט אויף טויט. סכאדקא! סכאדקא! מאס מיטינג. מען דארף צוזאמענרופן אן אלגעמיינע באראטונג האט זיך געהערט פון אלע זייטן. אויף מארגן איז די סכאדקע פארגעקומען. הונדערטער סטודענטן פון אלע קורסן האבן זיך פארזאמלט אין גרויסן אקט זאל. קיינער פון די פראפעסארן אדער פון דער אדמיניסטראציע איז ניט געווען אנוועזנד, און נאטירלעך קיינער פון דער פאליציי אויך ניט. כאטש א פאר שפיאנען זענען זיכער געווען. איינעם האבן מיר אויך שפעטער געכאפט. די סכאדקא האט געהאט א פרעזידיום וואס איז געזעסן אויבן ביי דער קאטעדרע און מיר, סטודענטן, זענען געשטאנען און האבן זיך צוגעהערט צו די רייד פון אונזערע פירער. די רעדנער האבן אונז גערופן אויסצודריקן א שארפן פראטעסט קעגן דער גאנצער צארישער סיסטעם וואס האלט רוסלאנד אין קעטן. וויעטראוואס פאל איז ניט מער ווי א שוואכער אבער לאגישער אפקלאנג פון דער רוסישער ארדענונג, ארונטער מיט דער ארדענונג. מיר האבן אפלאדירט, עס איז טאקע צייט ארונטערצוזעצן דעם צאר מיט זיין פארברעכערישער באנדע. דערנאך האט גערעדט א סטודענט פון ערשטן קורס, מיט דעם נאמען שלעכטער, א דייטש הייסט עס. אבער דער דאזיגער דייטש איז אויך געווען א הייסער רוסישער פאטריאט. ער האט אונז דערציילט אז די סטודענטן אין מאסקווע, קיעוו, אדעס און טאמסק זענען שטארק אויפגעבראכט, זיי גרייטן זיך צו מאכן א גרויסע עפנטליכע דעמאנסטראציע אז דאס פאלק, גאנץ רוסלאנד זאל זיך דערוויסן פון דעם ווי מען האט געטריבן צום טויט אן ערליכע רוסישע טאכטער, כדי עפנטליך אויסצודריקן אונזער פראטעסט.

א ספעציעלער קאמיטעט פון סטודענטן איז אוועקגעגאנגען צו דעם בישאף, דעם הויפט פון דעם סאבאר, מיט דער בקשה ער זאל פראווען א פאניכידע, א גאטעסדינסט, נאך דער פארשטארבענער. זיי האבן גוט געוואוסט אז דער בישאף וועט זיך אפזאגן אריינצולאזן די דעמאנסטראנטן אין דער קירך, א נאר וועט ער זיין צו צעקריגן זיך מיט די זשאנדארן, דער סטודענטישער קאמיטעט האט זיך ווייניג געזארגט וועגן א פאניכידע. דאס וואס דער בישאפ האט זיך אפגעזאגט איז געווען וויכטיגער. זאל עס וויסן דאס פאלק, די ארבעטער, יעדער איינער. די דעמאנסטראנטן זענען געווארן וואס מער אויפגעבראכט, מען האט באשלאסן אויפצורייסן די שווערע דעמבענע טיר פון סאבאר און פאראנשטאלטן א ציווילע פאניכידע. אין דעם מאָמענט האָבן זיך באַוויזן קאָזאַקן, וועלכע זײַנען געווען באַהאַלטן אין אַרומיקע הויפן. די געטרײַע, אויסגעפּרובירטע שטיצער פֿון טראָן האָבן געמאַכט די זאַך קורץ, אַרײַנגעריסן זיך אויף זייערע פֿלינקע פֿערדלעך אין דער סאַמע מאַסע פֿון דעמאָנסטראַנטן און אָנגעהויבן צו אַרבעטן מיט זייערע נאַגײַקעס. מענטשן זײַנען צעטראָטן געוואָרן אונטער די פֿיס פֿון די קאָזאַקישע פֿערד, די קאָזאַקן האָבן געשריִען, און געסוויסטשעט מיט חיי'שער ווילדקייט, און אזוי ווי ביידע צדדים, אי די קאזאקן, אי די סטודענטן, זענען געווען אנגעטון אין יוניפארמס, האט די גאנצע זאך אויסגעזען ווי א געמיש פון א פאגראם מיט א פון א בירגער קריג, א טיפיש רוסישע בלוטיגע ערשיינונג. פעטערבורג, דער פענסטער קיין אייראפע, די רוסישע פאריז, די שטאט פון הויכער קונסט און ראפינירטער ליטעראטור, האט פלוצלונג געוויזן איר צווייטן פנים. דאס באקאנטע רוסישע ווערטל, טו א קראץ דעם רוס, וועסטו געפינען א טאטער, האט זיך אין דעם מאמענט בלוטיג באשטעטיגט. די מייעסטעטישע וואונדער-שיינע געביידע פון דעם קאזאנסקי סאבאר, די געניאלע רעפראדוקציע פון דער רוימישער קירך, די אימפאזאנטע זיילן רייען, און די מעכטיגע שטיינערנע פליגלען פון דער געביידע, דער גאָלדענער צעלעם אױפֿן שפּיץ פֿון קופּאָל. דאָס אַלץ האָט זיך צוזאַמענגעמישט מיט פֿאַרבלוטיקטע פּענעמער, װילדע געשרײען, צעקלאַפּטע און צעטראָטענע יונגע קערפּערס, צעריסענע קלײדער, און װידער געשרײען און װידער בלוט, פֿערד, סטודענטן, קאָזאַקן, דער גאָלדענער צעלעם, אַ צעטראָטענער ייִדישער סטודענט מיטן נאָמען קוף אונטער די קאָזאַקישע פֿערד. דאָס איז געװען רוסלאַנד, די צאַרישע מדינה.

מען האט ארעסטירט גאנצע גרופעס סטודענטן און סטודענטקעס, פארשלעפט זיי אויף א הויף, צוגעמאכט דעם טויער און געשלאגן, געשלאגן אומברחמנות'דיג. דא איז ארויסגעשפרונגען אונזער פירער שלעכטער, דער דייטש, און האט אויסגעשריען, מיר גייען ניט צו די עקזאמענעס, מיר מאכן אן אבסטרוקציע, קיין איין סטודענט טאר זיך ניט ווייזן ביי די עקזאמענעס. אויב מען באהאנדלט סטודענטן אזוי ווי חיות, נא, זאלן זיי האבן חיות פאר וואלד אינזשענערן, ניט אונז. די סטודענטן האבן אפלאדירט, און איך אויך. שלעכטער האט ווייטער גערעדט. זיינע שיינע טונקעלע אויגן האבן געשפריצט מיט פייער. זיין פנים איז געווארן בלאס פון אויפרעגונג. זיין לעצטער אויסגעשריי הילכט נאך היינט אין מיינע אויערן. אויב איינער פון אייך וועט נאר וואגן צו קומען צום איבערגאנג עקזאמען, וועלן אט די ווענט רויט ווערן פון בושה. איך האב געווארפן א בליק אויף די ווענט, זיי זענען איצט געווען ווייס, אויסגעשמירט מיט א שניי ווייסער פארב, אבער ווען איך, כאטש א ווטאראגאדניק, א פארבליבענער אויף א צווייטן יאר, וועל קומען האלטן דעם עקזאמען, וועלן די ווענט ווערן רויט ווי דאס בלוט, וואס האט געשפריצט אויף דעם פראכטפולן קאזאנסקער פלאץ. איך גיי ניט האלטן מיינע עקזאמינעס, האב איך געזאגט צו יאשא'ן ווען איך בין געקומען אהיים. ער איז געווארן זייער ערנסט. טו דאס ניט, האט ער געזאגט, עס וועט זיך שלעכט ענדיגן פאר דיר. פאר וואס פאר מיר? מעגליך פאר אונז אלע. אבער וואס קאן דאס זיין? מען וועט פארטרייבן זעקס הונדערט סטודענטן פון דעם אינסטיטוט? פארגעס ניט אז דו זיצסט אין דעם זעלבן קורס דאס צווייטע יאר, דו קאנסט דאך ניט זיצן דריי יאר. אבער ווי קאן איך גיין האלטן מיין עקזאמען ווען קיינער וועט ניט גיין, ווי וועלן די סטודענטן קוקן אויף מיר? האב איך ארגומענטירט. געוויס איז ער גערעכט, אן אומגליק דערווארט מיך, א קאטאסטראפע, אויב איך האלט זיך ביי מיינס. מען וועט אונז אויסשליסן אזוי האט געווארנט די אדמיניסטראציע פון אינסטיטוט. די קליינע גרופע אידן וואס מען האט אריינגענומען אין אינסטיטוט כמעט פון רחמנות, זיי וועלן ארויספליען די ערשטע. און דער סאמע ערשטער צווישן זיי וועל איך זיין, דער ווטאראגאדניק וואס וויל סיי ווי גאר נישט לערנען נאר וויל שרייבן. יא, איך האב דאס אלץ געוואוסט, און געוואוסט נאך מער. מיין שרייבער קאריערע וועט זיך פארענדיגן איידער זי האט זיך אנגעהויבן. א סוף צו אלע מיינע פלענער, א סוף אויך צו מיין פארדינען געלט אין די רעדאקציע פון בירזשעוויע וועדאמאסטי, צוריק קיין ביאליסטאק צו ווערן א פריוואט לערער. אבער צום עקזאמען בין איך פארט ניט געגאנגען. איך האב נישט געקאנט זיך אליין זען אין דער ראלע פון א פאררעטער, פון א סטרייק ברעכער, און מאכן אז די הערליכע ווייסע ווענט פון דעם אקטזאל זאלן רויט ווערן צוליב מיר. קיינער פון די סטודענטן פון ערשטען קורס האט זיך ניט באוויזן ביים עקזעמען. קיינער ניט א חוץ איינעם, און דער איין און איינציקער איז געווען דער דייטש שלעכטער וועלכער האט אויסגעשריען די ווערטער וואס האב מיך אזוי איבערגעשראקן, די ווענט וועלן רויט ווערן פון בושה. אמת, אויף די אנדערע קורסן האבן זיך אפגעפונען מער סטודענטן וועלכע האבן גע'טענה'ט אז מיט דעם וואס זיי וועלן ניט האלטן די עקזאמענעס וועלן זיי וועטראווא ניט לעבעדיק מאכן און דעם צאר פון טראן ניט אראפזעצן. אבער זיי האבן דאך פריער ניט געהאט געשריען אויף דער סכאדקע ווי דער דייטש שלעכטער. שלעכטער, דער דייטש שלעכטער איז אריבער אין צווייטן קורס און פארשוואונדן. מער האב איך אים קיינמאל ניט געטראפן. קאפיטל נײַן. די איבערגאנג עקזאמענעס זענען אריבערגעגאנגען אן מיר. איך האב גארניט געהערט פון דער אדמיניסטראציע פון אינסטיטוט. איך האב אליין ניט געוואוסט צי בין איך נאך א סטודענט, צי שוין ניט. זייער מעגלעך, אַז דער אינסטיטוט האָט דאָס אַליין ניט געוווּסט. בעסער ניט טראַכטן וועגן דעם אין גאַנצן. אַ נײַע פּאַסירונג האָט אינגיכן פֿאַרכאַפּט מײַן גאַנצע אויפֿמערקזאַמקייט. חוץ די קייזערלעכע טעאַטערס, איז אין פּעטערבורג געווען אַ רײַכער פּריוואַטער טעאַטער, וואָס האָט באַלאַנגט צו דער ליטעראַריש-דראַמאַטישער געזעלשאַפֿט. גערופֿן האָט מען דעם דאָזיקן טעאַטער מאַלי, קליינער. כאטש ער איז גארניט געווען קליין, פארקערט, דאס איז געווען א גרויסע און שיינע געביידע אויף דעם קאנאל פאנטאנקא, ניט ווייט פון נעווסקי פראספעקט. די דירעקטארן פון דעם טעאטער זענען כמעט אלע געווען פארבונדן אדער נאנט צו דער גרויסער אנטי-ליבעראלער, רעכטער, פרא-צארישער און אנטיסעמיטישער צייטונג נאוואיע וורעמיא, נייע צייט. דער ארויסגעבער און הויפט רעדאקטאר פון נאוואיע וורעמיא איז געווען סווארין, נעזנאקאמעץ, אומבאקאנטער, ווי ער האט זיך אמאל גערופן. סווארין איז געווען א באגאבטער מענטש, א גלענצענדער זשורנאליסט און א גוטער געשעפטסמאן אויך. עס איז געווען א צייט ווען ער איז געווען אין דעם לינקן לאגער. צווישן זיינע פריינט איז געווען דער גרויסער שרייבער, דער שטאלץ פון רוסלאנד,

אזוי איז ער געווען פאר דער צייטונג, פאר די לעזער, פאר די העכערע באאמטע וועלכע האבן געלייענט די נאוואיע וורעמיא. סוווארין איז געווען צו קלוג ניט צו זען אין וואס פאר אן אפגרונד די באאמטע מיט דעם צאר אליין שטופן רוסלאנד. זייער ווייניג אכטונג און רעספעקט צום צאר און צו דער צארישער קליקע האט ער ארויסגעוויזן ווען עס איז אים אויסגעקומען צו רעדן וועגן זיי, יא, אבער דאס אלס פריוואט אין די רעדאקציע ביי זיך אינדערהיים, אבער ניט אויפן פאפיר, קיינמאל ניט אין זיין צייטונג. גאנץ רוסלאנד האט געוואוסט אז סוווארינס צייטונג איז די איינציגע וועלכע דער צאר, דער הויף, די מיניסטארן און די דיפלאמאטן לייענען. אסאך זענען געווען איבערצייגט אז די נאוואיע וורעמיא שפיגלט אפ און פירט דורך די געדאנקען און פלענער פון דער רוסישער רעגירונג. ביז א געוויסע מאס איז דאס טאקע געווען אזוי, יעדנפאלס האט מען אין אויסלאנד געקוקט אזוי אויף דער נאוואיע וורעמיא אז זי איז אן עכא פון דער רוסישער רעגירונג.

דערפאר טאקע האבן טורגעניעוו און דאסטאיעווסקי געשאנקען דעם דאזיגן פאליטישן ליגנער זייער פריינטשאפט, דערפאר האט אויך, שוין אין מיין צייט, דער גרויסער, דער ערליכסטער שרייבער אנטאן טשעכאוו זיין גאנץ לעבן געהאט א ווארעם געפיל צו אים. דער גרויסער ליגנער סוווארין וואס האט געזאגט ליגן אי דער רעוואלוציע און אי דער רעגירונג האט אויך ליב געהאט די אייביגע צויבערליכע פארפירערן די געטן פון טעאטער. סוווארין האט אליין געשריבן פארן טעאטער. זיין דראמע טאטיאנא רעפינא איז פאר א היפש ביסל צייט געווען איינע פון די פאפולערסטע רוסישע דראמעס. סוּוואָרין איז געווען דער פּרעזידענט פֿון דער אומזעבאַרער ליטעראַריש-דראַמאַטישער געזעלשאַפֿט, און אין פּעטערבורג האָט מען געזאָגט אין איין אָטעם, סוּוואָרינס צײַטונג און סוּוואָרינס טעאַטער. דאָס האָט געמיינט דער מאַלי-טעאַטער, ווײַל דער אמתער באַלעבאָס פֿון דעם טעאַטער איז טאַקע געווען סוּוואָרין. מאַלי-טעאַטער איז געווען זיין גייסטיקע היים, דער פּלאַץ וואו ער האָט זיך געקאָנט פילן פריי און אומאָפּהענגיק, וואו ער האָט ניט געדאַרפט זאָגן קיין ליגנס, טראַכטן איין זאַך און שרייבן פּונקט פאַרקערט. דאָ האָט דער אַלטער, אַזוי האָט מען אים שוין גערופן אין מיין צייט, אויך געקאָנט געפינען דעם געווינטשטן שלום, וועלכן ער האָט ניט געהאַט ניט אין זיין אַרבעטס-קאַבינעט אין געסל, ערטעלעװ פּערעוּלאָק און ניט אין זײַן אײגענער שטוב, װוּ יעדער אײנער אין זײַן משפּחה האָט זיך געקריגט מיט אַלע אַנדערע. עס איז אינטערעסאַנט צו באַמערקן, אַז אין דער צײַט, װען די נאָװאָיע װרעמיאַ, סוּװאָרינס רעכטע האַנט, איז אָנגעפֿאַלן אױף אַלצדינג, װאָס איז געװען פּראָגרעסיװ און געהאַט אַ פֿרײַען געדאַנק, האָט דער טעאַטער, זײַן לינקע האַנט, געזוכט אױפֿצופֿירן די שענס

סוּוואָרין האָט אויך געפירט א ביטערע מלחמה מיט דער שטרענגער רוסישער צענזור און האָט אָפט מאָל אַרויסגעריסן פון אירע לאַפּעס גוטע, אינטערעסאַנטע דראַמעס. עס איז גענוג צו דערמאָנען, אַז די פּיעסע צאַר פיאָדאָר יאָאַנאָוויטש איז אויסגעפירט געוואָרן צום ערשטן מאָל אין פּעטערבורג, טאַקע אין סוּוואָרינס טעאַטער. אַ סך מי האָט עס געקאָסט אים פערזענליך איבערצורעדן די צענזור אז דער פרעסטיזש פון ניקאליי דעם צווייטן וועט ניט ליידן צוליב דעם וואס איינער פון זיינע אור אור זיידעס איז געווען א האלבער אידיאט, אן אומשולדיגער אבער פארט אן אידיאט, און אט דער מאלי טעאטער האט אנאנסירט אז ער פירט אן א קאנקורס אויף א פיעסע. יעדע אויסגעקליבענע פיעסע וועט געווינען דרײַ הונדערט רובל, און חוץ דעם וועט זי אויפגעפירט ווערן אין טעאטער מיט די בעסטע שוישפילער און אונטער דער בעסטער רעזשי. ווי קאן מען זיך ווינטשן עפעס בעסערס? עס איז דאך א גאלדענע געלעגנהייט פאר יעדן דראמע שרייבער, און פאר אן אנפאנגער בפרט. איך האב פארגעסן מיין וואלד אינסטיטוט, מיינע עקזאמענעס, די פאליטישע אומרוען וואס האבן מיך אריינגעטריבן אין אזא פלאנטער, און האב זיך גענומען שרייבן א פיעסע פאר דעם קאנקורס. מיר איז געלונגען איין מאל, אפשר געלינגט מיר א צווייטן מאל? אויב ניט, אויב איך פאל דורך, וועל איך פארברענען די ניט געלונגענע פיעסע מיינע, און קיינער וועט גארניט וויסן. מיין דראמע האט געהייסן גאלאס קראווי, די שטים פון בלוט. אבער מיט בלוט האט זי גארניט געהאט צו טון. דער פאסיגסטער נאמען וואלט געווען ברידער און שוועסטער, דער יונגער דור אין א משפחה. די ברידער און די שוועסטער אין מיין דראמע האבן זיך ליב, נאר זיי שעמען זיך, אדער קאנען ניט ארויסווייזן זייער ליבע. וואס זיי ווייזן יא ארויס איז האס. אָט דער מאָדנער געפֿיל, ליבע-האַס בינדט זיי אַלע צוזאַמען, האַלט זיי פֿעסט. זיי מאַטערן איינער דעם צווייטן, מאַטערן זיך אַליין, אָבער באַפֿרײַען זיך פֿון דעם געפֿיל קאָנען זיי ניט. דאָס איז די שטים פֿון בלוט-פֿאַרוואַנטשאַפֿט, וועלכע איז שטאַרקער פֿון לאָגיק. די טעמע האָט מיך פֿאַרכאַפּט, און גאָר אין גיכן בין איך געווען פֿאַרטיק מיט דער אַרבעט. איך האב אריינגעלייגט די דראמע אין א גרויסן קאנווערט און אנגעשריבן פון אויבן. די ניט אויסגעזונגענע לידער זענען תמיד די שענסטע. דאס איז געווען א ציטאט פון נארוועגישן דראמען-שרייבער הענריק איבסען. אין א צווייטן, קליינעם קאנווערט האב איך אריינגעלייגט א צעטל אויף וועלכן עס איז געשטאנען מיין נאמען און אדרעס. פון אויבן, אויף דעם קליינעם קאנווערט, האב איך אנגעשריבן דעם זעלבן שפרוך פון איבסען. אויב מען וועט וועלן וויסן ווער דער מחבר פון דער פיעסע איז, וועט מען אויפרייסן דעם קליינעם קאנווערט מיט דעם זעלבן שפרוך. און ביידע קאנווערטן, דעם קליינעם מיט דעם גרויסן, האב איך אריינגעלייגט אין נאך א גרעסערן און אוועקגעשיקט אין מאלי טעאטער אריין. מער אין פעטערבורג האב איך שוין ניט געהאט וואס צו טאן. מען דארף אוועקפארן קיין ביאליסטאק. איך בין אוועק צו געזעגענען זיך מיט מיינע קוזינס. דעם זומער האָבן זיי באַשלאָסן צו פֿאַרברענגען אין דער אַריסטאָקראַטישער צאַרסקאָיע סעלאָ, ניט ווײַט פֿון פּאַוולאָווסק, וווּ עס האָבן געוווינט רײַכע און אײַנפֿלוסרײַכע מענטשן, קריסטן, פֿאַרשטייט זיך. ייִדן זענען דאָ געווען ווייניק. די שטעמבערס האָבן געוווינט דאָרטן צוליב דעם, וואָס די עלטסטע טאָכטער עמאַ איז געווען אַנגאַזשירט אויפֿצוטרעטן אין די וועלט-באַרימטע פּאַוולאָווסקער קאָנצערטן. שפילן אויף אזא קאנצערט איז געווען א זייער זעלטענער און גרויסער כבוד, באזונדערס נאך פאר א אידישער טאכטער. אבער עמאס פראפעסאר, פרוי, מאלאזיאמאווא, די אמאליגע שילערין פון אנטאן רובינשטיין, האט שוין געזארגט וועגן דעם. אַ שאָד, װאָס דו פֿאָרסט אַװעק, האָט עמאַ געזאָגט צו מיר, דו װעסט מיך ניט הערן שפּילן. איך טרעט אױף אין בעטהאָװענס קאָנצערט צוזאַמען דעם גרױסן סימפֿאָנישן אָרקעסטער. צו דער צײַט בין איך שױן געװען בײַ מײַנע ליבע קוזינס אַ װיכטיקע פּערזאָן. מײַן ביאַליסטאָקער קרילאַטקע, מאַנטל אָן אַרבל, איז שױן לאַנג פֿאַרגעסן געװאָרן. איצט בין איך דאָך געווען אַ סטודענט, אָנגעטאָן אין אַ שיינעם מונדיר מיט זילבערנע קנעפּ און עפּאָלעטן, און איך בין געווען די רעכטע האַנט פֿון דעם מעכטיקן קריטיקער אַלעקסאַנדער קוגעל. איך האָב געוווּנען דעם פּרײַז פֿאַר אַ דערציילונג, וועלכע איז קיינעם ניט געפֿעלן, און וואָס פֿאַר אַ וויצן, וואָס פֿאַר אַנעקדאָטן איך האָב געקענט דערציילן. מיט איין קלאַפּ האָב איך באַקומען דרײַ ליבע האַרציקע טאַלאַנטפֿולע שוועסטער, ניט װי אַ קוזין, נאָר טאַקע װי אַ לײַבלעכער ברודער האָב איך זיך געפֿילט אין שטעמבערס הױז. אָבער פֿאָרן אין ביאַליסטאָק האָב איך דאָך געװאָלט. עס איז געװען אָפּגעמאַכט, אַז דעם זומער װעט יאַשע חתונה האָבן מיט מײַן שװעסטער אַנאַ. האָב איך איצטערט געדאַרפֿט פֿאָרן פֿאָרױס און אַלצדינג צוגרײטן. יאַשע ערליך, דער חתן, װעט אָנקומען שפּעטער און שױן פֿאַרבלײַבן אין ביאַליסטאָק אױף אַ גאַנץ יאָר. צו װאָס פֿאַרבלײַבן? צוליב דער וואאינסקאיא פאווינאסט, מיליטער פליכט. האבנדיג פארענדיגט דעם אוניווערסיטעט, האט ער איצט געדארפט א יאר דינען ווי א פרייוויליגער. ער האט געהאפט צו קענען דאס טאן אין א רעגימענט וואס איז געשטאנען אין ביאליסטאק. און דאס האב איך אויך געדארפט באזארגן פאר אים. זיי געזונט, יאשא, האב איך צו אים געזאגט, איך וועל דיר אנשרייבן וועגן אלצדינג ווי נאר איך קום אן. שרייב ניט אהער, נאר קיין און ער האט מיר געגעבן אן אנדער אדרעס ערגעץ אין פינלאנד, ער האט באקומען א שטעלע אין א רייכע הויז ווי א מוזיק לערער. א האנט דרוק, אן אפשיד קוש, א פריינדליכע געלעכטער פון מיין זייט און פון זיין זייט, דער צוג האט זיך א ריר געטאן. מיר זעהען זיך אין צוויי מאנאטען ארום, איז געווען דאס לעצטע וואס איך האב געהערט פון אים, אבער געזעהן האבן מיר זיך ניט אין צוויי מאנאטן ארום, נאר אין עלף, ווען יאשע איז געלעגן אויף זיין טויטן-בעט אין דעם צימער פון דער מיליטער-מעדיצינישער אקאדעמיע אין פעטערבורג. אינגאנצן אומדערווארט איז עס נישט געווען. איך האב געפילט א מין טונקעלע ווארענונג, א דריקנדיקע אומרואיגקייט, עס קלינגט מאדנע, איך מייד אויס צו רעדן וועגן דעם. פֿערציק יאר זענען שוין אוועק, אבער די טראגעדיע וואס האט זיך אפגעשפילט פאר מיינע אויגן דריקט מיר נאך היינט. איך בין אנגעקומען אין ביאליסטאק אין א זייער געדריקטע שטימונג. באזארגט וועגן מיין צוקונפט, וואס וועט איצט ווערן פון מיר, ווען דער אינסטיטוט וועט מיך טאקע אויסשליסן? מיין מאמע האט זייער פארזיכטיג גערעדט מיט מיר וועגן דעם, אבער איך האב דאך געזען וואס זי לעבט איבער. איצט האָט זי שוין געגלויבט, אַז פֿון מיר קאָן אפשר אַרויסקומען אַ שרײַבער. אָט גיט מען דעם בחורל אַ פּרײַז, מען גיט אים אַ פֿאַראַנטוואָרטלעכע שטעלע אויך, ער שיקט אַהיים געלט, נו, מוז דאָך דאָ עפּעס זײַן אין דעם. אָבער ער מוז דאָך לערנען, דער צוקונפֿטיקער שרײַבער. אָן לערנען קען גאָרניט אַרויסקומען. טאָ וואָס וועט זײַן, אָסיפּ? איינמאל נאכמיטאג איז אריינגעקומען אין שטוב דער בריוו-טרעגער און געבראכט פאר מיר א דיקן פאקעט. דאס זענען געווען די דאקומענטן וואס דער אינסטיטוט האט מיר צוגעשיקט. אויס סטודענט, ארויסגעווארפן פון פעטערבורג, פארטריבן פון לעבן. איך האב באקומען א נערוון-אנפאל. דער געדאנק צו דערהארגענען זיך איז געווען גאנץ נאענט. די מאמע און די שוועסטער אנא האבן געקוקט אויף מיר פול מיט טיפן רחמנות, אבער מיר האט זיך אויסגעוויזן אז איך לייען זייערע געדאנקען, נו, ביסט דאך אליין שולדיג, צו וואס האסטו געדארפט זיך אריינמישן אין פאליטיק און אין סטודענטישע דעמאנסטראציעס? גליקליך און געבענטשט איז די יוגנט מיט דעם וואס זי איז לייכטזיניג, נאאיוו, אפטמאל נאריש. אַ נאַרישע לײַכטזיניקע האָפֿענונג, אָן אַן אורזאַך און אָן אַ לאָגיק, באַשיצט אונדז, װען מיר זענען זעכצן, זיבעצן, אַכצן יאָר אַלט. װען ניט דאָס, װאָלט געװען נאָך שװערער צו טראָגן די זיסע לאַסט פֿון דער יוגנט. אפֿשר װעט זיך נאָך אַלצדינג גוט ענדיקן, האָב איך געטראַכט. אָבער װי אַזױ קאָן די זאַך גוט װערן? אױף דעם האָב איך זיך ניט אָפּגעשטעלט.